געבוירן זײ האָט זי, די מי אויסהאָדעװען זײ האָט געהאַט זי, קומט מען דערנאָך צום פֿאַרטיקן און מע נעמט זײ צו. אײַ, װאָס די דאָזיקע דינסט פֿילט, האָט ליב, זי בענקט, זי גײט אױס נאָך די קינדערלעך? נאָר װעמען גײט עס אָן? נישט מער װי אַ דינסט איז זי. הינדע אָבער איז נאָך אַ מוטער, אַ באַשעפֿעניש פֿאַר זיך, שלאָגט זי זיך אין האַרצן, רײַסט אױף זיך די האָר פֿון קאָפּ, װײנט, קלאָגט, און דאָס ביטערע געװײן אירע גײט אין הימל אַרײַן. שפּיל, סאָלאָװײטשיקל, שפּיל! אָבער פּאַמעלעכן אַ ביסל!

אָט איז אַ וואַלד, פֿעלדער גרינע מיט תּבואות, מיט בלומען, דער מאָרגנשטערן שפּיגלט זיך שמייכלענדיק אין טויטראָפּנס דאָרט, מאַכט חן, און באַלד קומט אַפֿיר די שטאָט מיט איר טומל, מיט איר גערויש. עפּעס אַ מרה שחורה, אַ חשך ליגט אויף איר, די זון, די לבֿנה, עפּעס נאָר ווי בגנבֿה כאַפּן זיי זיך אַרײַן צו לײַכטן דאָרט. די מויערן מיט די ענגע שמאלע געסלעך פארשטעלן פאר זיי דעם וועג. עס שטעלט זיך מיר פאר א טאג אין דער שטאט, ווי אזוי און מיט וואס מענטשן ברענגען אים צו, מיט וואס זיי שטייען אויף און מיט וואס זיי לייגן זיך שלאפן. עס שטעלט זיך מיר פאר א פרימארגן. אידן שטייען אויף און קרעכצן, ווייסן נישט וואס מען טוט. וואָס מען הייבט אָן טאָן, פֿון וואַנען מען זאָל זיך דערנערן. זייערע פּענעמער זענען בלייך, דער שטערן פֿול מיט קנייטשן, די אויגן וואַרפֿן זיך אין אַלע זייטן, גלייך ווי זיי זוכן עפּעס אָן וואָס זיך אָנצוכאַפּן אָן וואָס זיך אָנצושפּאַרן. די כוואַליעס פֿון דעם טאָג זאָלן זיי נעבעך נישט דערטרינקען. זיי זיפֿצן, זיי קרעכצן און קנייטשן, קנייטשן דעם שטערן.

נאך זיי קומען אריין א מגיד, א נשרף, א ירושלמי, א משולח, אן עגונה מיט אלטע פארשימלטע כתבים. באלד נאכדעם קומט א שמש פון דער שול מאנט פאר א שטאָט, פאר אן עליה, פאר א מי שברך, פאר א מלא און פאר א נדר.

שפיל סאלאווייטשיקל, שפיל, איך וויל אביסל וויינען. עס שטעלט זיך מיר פאר ווי אידיש געלט, אידיש בלוט גייען לאיבוד. זיי גיסן זיך ווי וואסער און ברענגען נישט קיין שום נוצן. מישטיינס געזאגט, מכות דיינע, וואס איז אונזער חסד, אונזער צדקות? אט איז דער מארק מיט אלע מינים נפשים זיינע, פון קליין ביז גרייס.

עס דרייען זיך ארום טאנדעטניקעס, הענדלער, מעקלער, פארטראכטע, מיט היטלעך פארריסענע, אידן מיט זעקלעך, אידן מיט שטעקלעך, ליידיגגייער, בטלנים, אלע לייפן ווי די משוגעים, נישטערן, זוכן פרנסה, ווי ס'ניט איז צו לעבן, צו דערהאלטן די נשמה פון זייערע ווייבער און קינדער. אלע זענען פארטראגן צעטראגן, אלע טראכטן ווי ארום עפעס א פארדינסטל צו דערטאפן און ביי יענעם מיט א המצאה'לע אויסצוכאפן. עס שטעלן זיך מיר פאר רעדלעך פארשוינען, שיינע מענטשעלעך וואס האלטן זיך ווי הינט, ווי וואראנעס לעבן טויטע און נבילות וואס לעבן פון יענעמ'ס פלייש, פון יענעמ'ס בלוט.

מענטשעלעך וואָס וויטען זיך, נעמען אַראָפּ דאָס היטל פֿאַר איטלעכן טשינאָווניקל, פֿאַר איטלעכע פּריצל וואָס קריכט תּמיד זיך פֿאָרצושטעלן פֿאַר אַ נײַעם גובערנאַטאָר, פֿאַר אַ נײַעם פּאָליצמײַסטער. ראַפּאָרטעווען תּמיד מכּוח דער שטאָט. מענטשעלעך וואָס זעען אויס ווי שרעקלעכע וועלף צווישן די אָרעמע בידנע שאָף אויף דעם מאַרק.

דער אייבערשטער האט דיך באשאפן מייסטעריש מיט מעלות פיל בעסערע ווי ביי אלע אנדערע באשעפענישן זיינע, דיר טאקע לטובה, און דו האסט מיט די מעלות טובות זיך באנוצט צו דיין רעה. פיל פארשטאנד האט דיר מענטש גאט געגעבן, און דו האסט זיך באגאנגען מיט אים נישט ווי מען בעדארף, האסט אנגעהבן פערעבענדעווען צופיל, קלערן, גריבלען זיך, אראפנעמענדיג זיך מיט דער זייט, האנדלען קעגן דיר אליין און קעגן דער נאטור. ביי צופיל חקירות איז צופיל פעלער. פון צופיל אויפטוענישן און נייע דערפינדונגען נעמען זיך פיל נייע צרות, מאנגל, צוואנג און אומגליקן. פיל נייע זאכן א שטייגער האסטו מיט דיין פארשטאנד ארויסגעבראכט טאקע דיר אליין אויף צרות ארויסצורייסן ביי דיר פון די הענט ארבעט פון מויל דאס שטיקל ברויט צו האלטן דיך אין דער קלעם און צו פארקורצן דיר דיינע יארן אומגליקליך מאכסטו זיך מענטש מיט דיין פארשטאנד און אומגליקליך אויך מיט דיין לשון מיט דער שפראך.

דער אייזל, יענער אייזל, וואס מאכסט עס אויס? אלץ איינס! אלע פרעש אין די טייכלעך און די בלאטעס קוואקען גלייך אומעטום אין איין צייט, פון מצרים ביז אצינד. און מענטשן, זיי זענען איינע צו די אנדערע פרעמד, און דאס איז א צרה זייער א גרויסע. אומגליקליך ביסטו, מענטש, מיט דיינע פאנטאזיעס! גאט האט באשאפן דעם מענטשן אין זיין געשטאלט, אריינגעבנדיג אין אים א מענטשליכע נשמה פאר אלע מענטשן גלייך. האסט דו זיך געקליגט, צוגעגעבן צו איר נאך איינע עפעס א בשותפות'דיגע, א מין געמאכטע פאלקס-נשמה הייסט עס, באופן אז זיי זאלן זיין קאנטרע צווישן זיך אין פיל זאכן, דאס וואס די טאר נישט מעג מען מעג יענע. וואס דער רעכנט זיך פאר א חסרון רעכנט זיך יענער פאר דער גרעסטער מעלה, וואס פאר יענער איז דאס א געבאט, איינע פון די עשרת הדיברות, איז עס פאר דער אנדערער נישט געזאגט געווארן, און וויפיל צרות און שפיכת דמים קומט דורך דעם ארויס. אויך אין דיין פרומקייט, אין דיין גוטסקייט, דעם שטייגער ארנטליכקייט דיינעם, ליגט אפט א הונט באגראבן, אן אומגליק פאר דיר. א געטליכער גייסט, דער גייסט פון וויסן און גאטס פארכטיגקייט, שטראמט ווי א פלייצנדיקער טייך פון הייליגן כסא הכבוד, שטראמט צו באלעבן און גליקליך צו מאכן א גאנצע וועלט מענטשן. שטײען גאָר אױף די ברעגן זײַנע אױסגעשטעלט מילעכלעך און מיני פֿאַבריקעס אַלערלײ. איטלעכער פֿון די פֿאַבריקעס ציט דאָס װאַסער צו זיך, פֿאַרהאַמעװענדיק פֿאַרהאַלטנדיק עס, כּדי עס זאָל דרײען די רעדער און פֿון דער מאַשינע בײַ זיך און צוליב זיך. דער מאַטעריאַל פֿאַר די אַלע איז אײנער אײן רױער שטאָף, וויבאלד ער קומט אן אויף דעם עולם, ווערט ער צוגענומען א טייל אין דער פאבריקע און א טייל אין יענער. דארט ווערט דער ניי אנגעקומענער שטאף אריינגעבראכט אין א פארעם אויסצוארבעטן פון אים א כלי שלימה. פון דארטן גייט עס ארויס מיט דעם שטעמפל דערויף פון דער פאבריקע אפט אזוי אז עס שטייט אין וועג יענער וואס פון אן אנדער פאבריקע די סחורות זענען פארשידן, די קאנקערענץ איז גרויס, איטליכע וויל גילטן בעסער אויפן מארק, און דורך דעם קומט ארויס פיינטשאפט, האס, געשלעג, גזילה און רציחה. אוי, גענוג יסורים, צרות און לייד זענען דא אין דער וועלט פון זינט זי איז באשאפן געווארן. קומען מענטשן און לייגן נאך צו זייערע פון זייער זייט. פּאַמעלעכער, פּאַמעלעכער, שפּיל סאָלאָװײ, עס האָט שױן אין האַרצן געלאָפּניעט בײַ מיר נאָך אַ סטרונע. װײן, ישׂראליק, װײן! האָט מיט איטלעכן שפּיל דאָס װאַלד-קלעזמערל מיר געזאָגט. עס האָט מיר זיך געדאַכט, איך בין אַ חתן בײַ דעם באַדעקנס, חתן דומה למלך, זאָגט דער בדחן און דערמאָנט נאָך דערבײַ, אַז איך בין אַ יתום, ישראליק, לאָזט ער אויס צום גראַם מיט אַ רירנדיקן קול, אַ יתום מוז אויף דער וועלט פֿון איטלעכן אויסשטיין זייער פֿיל. וויין, ישראליק לעב, וויין! קלעזמערל, שפּיל! אַ יתום ביסט דו, ישראל, און אַ חתן צוגלייך. אַ חתן, וואָס איז דומה למלך, און אַ יתום, אַ וואָרעם, געטראָטן מיט די פֿיס. דאָס קומט דאָך אויס ווי האָניק מיט גאַל אויסגעמישט אין איינעם. אַ יתום אַ שטענדיקער, געפֿאַלענער מיט כּבֿוד פֿון אַ חתן אויף אַ ווײַלע. דאָס איז נאָר אַ שפּאַס, אַ ביטערער, אַ שרעקלעכער שפּאַס, וואָס רירט טיף בײַ די לעבער. מיר איז שטארק נישט גוט אויפן הארצן, עס שווינדלט מיר אין קאפ, און אלסדינג ארום מיר דרייט זיך און טאנצט, עס שפרינגען געוויקסן אין די פעלדער, עס טאנצט דער וואלד, און די ביימער פלעסקען צו מיט די צווייגן. עס נעמען זיך אויך צונויף און טאנצן מיני געשטאלטן פון גבאים, שמשים און כלי קודש, געשטאלטן פון צאפעס, אקסן, פערד און כארטעס, אלע אינאיינעם, און פון דעם געשווינדן דרייען זיך ארום און ארום אין א קאראהאד, שוועבן פליענדיגע פאות, וויידלען, הענט, טשופרינעס, פערדישע עקן און אויערן פון אייזלען. כ'הער קלעזמער שפילן ליהודים, לג בעומר, ס'איז חתונות ביי אידן, פאראויס לויפן ווייסע חברה הענדעם פענדעם.

אומגליקליך צו מאכן דארט א יונגל מיט א מיידל וואס ווייסן נאך גארנישט פון וואס צו זאגן. ביז שפעט אין דער נאכט זעה איך פירט מען חופות, עס ווערן אפגעמאכט עפעס א גוזמא חתונות, אלטע באבעס פלעסקען, מחותנים טאנצן, דער עולם איז לוסטיג, א פרייד, א שמחה. מזל טוב אייך אידן, מיט שפאגל נייע ארעמעלייט!

מײַן בידנע אומגליקלעכע קליאַטשע, ענטפֿער איך, צעװײנענדיק זיך. װאָס װײנסטו? פֿרעגט זי, אַ שטאַרקן שאָקל געבנדיק מיט דעם האַלדז, גלײַך װי זי װאָלט פֿון זיך אַראָפּגעװאָרפֿן אַ גאַנצן באַרג משׂא און מיך פֿרײַנטלעך אָנגעקוקט מיט אַזאַ פּנים, טאַקע נאָר װי אַ מענטש. דו האָסט געמוזט אױסשטײן און לײַדן פֿון צרות.

אי צו להכעיס אי צוליב זאכן, נאר אמת און גערעכטיגקייט אליין וועלן הערשן אויף דער וועלט. ביז וואנען עס וועט אויפהערן צו זיין א חילוק צווישן מענטשן, א וואלף וועט וואוינען מיט א שאף, א בער מיט א קו וועלן אינאיינעם זיך פיטערן, און א לייב וועט ווי א רינד עסן שטרוי. ביז וואנען עס וועט זיך פילן אל דאס בייז, נישט גוטע וועלן פארלירן זייער כח, און עס וועט אפגעווישט ווערן טרערן פון איטליכס פנים. אַך, האָב איך געקרעכצט, עס איז נאָך צו ווייט צו וואַרטן ביז יענער צייט. האָב איך מורא, זאָל מען דיר דערווייל נישט דערגיין דעם מעק, נישט אַרויסנעמען די נשמה. מיט מיר, האָט זי זיך אָנגערופן, מיט מיר גייט עס אַקוראַט ווי מיט מיינעם אַן אַלטן חבר איוב, וואָס בשעת ער איז איבערגעגעבן געוואָרן דעם שׂטן אין די הענט, האָט גאָט דענסטמאָל אַזוי געזאָגט. שׂטן, װאָס דו װילסט, טו מיט מײַן איובֿ, שלאָג אים, טו אים אָן געבראָטענע לײד, מאַך אים ברױן און בלױ דאָס לײב, נאָר זײַן גײַסט, זײַן נשמה זאָלסטו היטן. געװאַלד, האָב איך אַ געשרײ געטאָן, דאָס איז טאַקע דײַן חבֿר? נײן, דאָס דו ביסט דאָס טאַקע אַלײן. דאס איז א משל אנקעגן דיר. דארט שפיגלט זיך אפ דיין גליקליך לעבן אמאל אין עושר און כבוד, דארט שפיגלען זיך אפ דיינע יסורים, די רדיפות, די שטעכווערטלעך פון דעם עולם בשעת דיין גרויס אומגליק, דארט שפיגלט זיך געטריי אפ איטליכע זאך באזונדער. איוב ביסטו דו ביסט איוב מיט זיין שטן, מיט זיינע מכות, מיט זיינע פאלשע חברים וואס פאלן אויף אים אן אין דער שלעכטער צייט און באשולדיגן אים, ער איז נישט גוט, ער איז נישט פרום. איוב איז דיין היסטאריע. דער אנהייב איוב און דער מיטן האבן שוין ריכטיג ביי דיר זיך ארויסגעוויזן. זיין סוף וועט ביי דיר אויך גאנץ זיכער מקוים ווערן. דער שטורעם אין וועלכן גאט און די גערעכטיקייט וועלן זיך באווייזן, וועט מעניר זיין א גרעסערער, א שטארקערער פון דעם וואס איז געווען ערשט נישט לאנג. מען שמועסט, האט זי זיך אנגערופן, אז דאס האט טאקע אנגעשריבן יענער בארימטער מענטש וואס האט מיך אמאל פון א קלאטשע צוריק פאר א מענטש געמאכט. ער האט דערמיט געקוקט גאנץ ווייט.

דענסטמאָלט הייב איך ערשט אָן צו דערפֿילן מײַנע ווייטאָגן. אַך, זיי האָבן מיר שרעקלעך אָפּגעשוואַכט, שרעקלעך קראַנק געמאַכט. איך פֿיל אין מיר נישט קיין גאַנץ אבֿר, קיין גאַנץ ביינדל. זייער שטאַרק האָבן מיך דאָ ערשט פֿאַרמוטשעט עטלעכע פּאַרשוינדלעך, איך בין פֿון זייער הענט קוים גאַנץ אַרויס מיט דעם לעבן. העלף מיר, איך בעט דיך, אביסל זיך אויפהייבן און אנשפארן זיך אויף דער זייט. ס'איז עפעס קיין דרך ארץ ניט ווי איך ליג אזוי אויסגעשטרעקט, מחילה, איך קען מיך לא עליכם אליין קיין ריר נישט טאן. אוי, מיין קאפ, מיין קאפ! וואס איז? האב איך זי א פרעג געטאן מיט רחמנות. דער קאפ טוט דיר נעבעך וויי?

דאָס האָט מיר נישט לאַנג געמאַכט אַ דניעפּראָוויצער קאָנאָוואַל מיט זײַן קלאַפּערגעצײַג און מיט זײַן פֿאַרשרײַבאַכץ. ער איז פּשוט זיך מחיה, ווען עס מאַכט זיך אים אַ געלעגנהייט צו פֿאַרשרײַבן. עס זענען דאָ זייער פֿיל אַזעלכע דאָקטוירעמלעך, וואָס וויבאַלד נאָר עפּעס אַ מינדסטע זאַך, אַ קלייניקייט, האָבן זיי שיין ליב צו שרײַבן, און שרײַבן אָן אַ מגילה אַ גאַנץ גרויסן בויגן, דערצייל מיר נאר, האב איך זי געבעטן, וואו ביסטו געווען די גאנצע צייט זינט דו ביסט פון מיר פארשוואונדן געווארן? ווער איז יענער פארשוין וואס האט דענסטמאל זיך ארויפגעכאפט אויף דיר רייטנדיג? פון וואנען האט ער זיך גענומען? מיין קלאטשע טוט זיך אן א כח, הייבט אויף דעם האלבן קערפער, אנשפארנדיג זיך אויף די צוויי פאדערשטע פיס, קוקט מיך אן פריינדליך און הייבט אן צו דערציילן. יענער, װאָס האָט אױף מיר זיך אַרױפֿגעכאַפּט רײַטנדיק, האָט זי אָנגעהױבן צו דערצײלן, דאָס איז געװען אַ לץ. נאָכדעם, אַז די דײַטשלעך, די נישט גוטע, לאָזן מיך אַ ביסל צו רו, װאַקסט געװײנלעך פּלוצלום אױס אַ לץ, אַזױ װי פֿון אונטער דר'ערד, זעצט זיך אױף מיר רײַטנדיק און טרײַבט מיך איבער בערג, איבער טאָלן, איבער פעלדער, איבער וועלדער. אבי נאר איינער האט געמאכט דעם אנהייב, שפרינגען שוין ארויס נאך אסאך לצים פון פארשידענע געשטאלטן און פון פארשידענע שטאנדן. עס ווערט א געשפעט, א געלעכטער ביז דעם הימל. איטליכער זאגט א מימרא, א סליחה, נישט געשטויגן, נישט געפלויגן. איטליכער גיט א פייג און שטעלט ארויס א צונג. אלע, פון גרויס ביז קליין, זעצן זיך אויף מיר אן און האבן מיט מיר צו טון. פיל מאל צעקריגן זיי זיך איבער מיר, איינער זאגט מען זאל מיט מיר זיך נוהג זיין אזוי און דער אנדערער זאגט עפעס אנדערש, יענער זאגט איך זאל פליען אין דער לופטן און דער ווינשט איך זאל גיין דורך דער ערד, עס ווערט א ליארעם, א געשריי, א געפילדער, א מהומה אז דער קאפ ווערט דול הערנדיג. אַזױ שפּילן זײ זיך מיט מיר אָן, שרײַען זיך אָן, און דער אײביקער װאָפּראָס װעגן מיר בלײַבט טאַקע אַלץ נישט גערעשעט. אין קאַלעמוטנע װאַסער, זאָגט דער עולם, אַ װערטל, איז גוט פֿיש צו כאַפּן. דאָס איז זײער געזאָגט געװאָרן אױף מיר. אין מיטן דער בײזער מהומה כאַפּט מיך דערװײַל אײנער פֿון דער חבֿרה, פֿאָרט אױף מיר אַרױס אין דער װעלט, מאַכט מיט מיר געשעפֿטן און הײבט מיך אָן צו פֿאַרקױפֿן צו פֿאַרשײדענע מענטשן. איך זאג צו פארשידענע, מחמת אין א קורצע צייט דין איך זייער פיל בעלי בתים, איידער איך האב מיך נאך נישט רעכט ארומגעקוקט ביי איינעם, קומט דער רוח און טראגט מיך אוועק צו אן אנדערן. ביי וועמען ווילסטו בין איך שוין דען נישט איבער געווען? ווער האט דען נישט גענאסן און פון מיר נישט אפגעלעקט א ביינדל?

טויזנטערליי גבאים, משולחים, שתדלנים, ישיבה בחורים, פרושים, לומדים, זיידענע מענטשן, שיינע אידן, טאטנ'ס קינדער, תהילים זאגער, משניות לערנער, בעלי תפילות, שופר בלאזער, דריידלעך מאכער, פורים שפילער, מצה רעדלער, ביז די דיינים, שוחטים, מנקרים, משגיחים, טוקערינס, קנייטלעך לייגערינס, פעלדמעסטערינס וכדומה דאס גאנצע כלי קודש. אלע כסדר האבן אויף מיר זיך אנגעזעצט, פאר איטליכן האב איך נעבעך באדארפט ארבעטן און איטליכן אויף מיר טראגן, זיי קאסטן מיר געזונט און לעבן, איך האב פון זיי צו זינגען און צו זאגן, נעכיי וואלט מיין ארבעט כאטש אנגעלייגט געווען. חלילה, וויפיל איך זאל נישט ארבעטן איז אלץ ווייניג, אלץ קארג. א קאטאוועס עפעס אזא פעקל, אזא גרויסע הונגעריגע כנופיא, נעכיי וואלט מיין ארבעט כאטש עפעס נוצן געבראכט, חלילה, איך ארבעט, איך הארעווע, פאר וועמען? משטענס געזאגט, פאר וועמען? מעשה שטן פאל איך תמיד אריין אזעלכע לייט אין די הענט, זיי נעמען ביי מיר ארויס דעם דם התמצית, פארשלאגן מיר דעם קאפ מיט דעם מח און מאכן מיך אויסצודרייען. פון די לייט ווייס איך זייער פיל זאכן, איבער זיי איז דא פיל צו שמועסן און צו פרעגן. נאר נישט אלץ אבער וואס מען ווייסט קען מען רעדן, נישט אלע קשיות קען מען פרעגן, און נישט אויף איטליכע קשיא באקומט מען א תירוץ. וואס זאל מען טון, מען מוז אמאל זיך באנוגענען מיט איין תירוץ אויף אלע קשיות. עבדים היינו לפרעה במצרים, דאס הייסט פאר א קלאטשע האט מיך געמאכט דער קעניג פון מצרים.

האט די שקאפע צו מיר זיך אנגערופן, דו ביסט עפעס זייער צוטראגן, לייג זיך צו שלאפן און רו זיך לעבן אויס אביסל. איך זאל שלאפן? טו איך א זאג מיט פייער, איך זאל שלאפן בעת דו ליידסט, בשעת דו קרעכצט, בשעת דיר טוט וויי איטליכס אבר? איך זאל שלאפן אין דער צייט בעת דו באדארפסט האבן הילף, בעת דו קענסט זיך נעבעך אליין פון דעם ארט נישט רירן און מוזט האבן עמיצן וואס זאל דיר העלפן אביסל זיך אויפצוהייבן, זיך צו שטעלן אויף די פיס? אמת טאקע, איך בין נישט דער מענטש וועלכן דו באדארפסט אייגנטליך האבן אין דיין נויט, וואס קען אזא שלאף מענטשל ווי איך דיר העלפן? וואס מישטיינס געזאגט איז אינגאנצן מיין כח. קוים וואס איך האלט מיך אליין אויף די פיס, מען קען מיך מיט א בלאז אומווארפן. דו באדארפסט האבן איינעם א שטארקן, א בר יכולת, א געזונטן און א געניטן. נאר כל זמן אבער דער איינער איז נאך נישטא, כל זמן דו האסט נישט קיינעם, טאר איך מיך נישט מאכן נישט וויסנדיג און מיך לייגן שלאפן. איך מוז אנווענדן אלע מיינע כוחות דיר נעבעך כאטש עפעס מיט וואס איז צו העלפן. ניין, חלילה ווי טאר איך, ווי קען איך שלאפן? איך זאגסטו זאל רוען? אדרבה איז מעגליך צו רוען נאך אלסדינג וואס איך האב געהערט און געזען? קען איך רוען אז אזעלכע גרויסע צרות שטייען פאר מיינע אויגן אז דאס גאנצע פעקל ליידיגגייער בלוטזויגער פארשלאגן מיר דעם קאפ און דרייען זיך פאר מיר ווי שרעקליכע מחנות היישעריקן? אָט, אָט דאַכט זיך מיר, פֿאַלן זײ אָן, צענעמען זיך מיך אױף שטיקלעך. אָט גיט איטלעכער נאָר אַ קלײנעם ביס, עסן זײ מיך אױף און עס בלײַבט פֿון מיר נישט קײן שריד ופּליט. נײן, זאָג איך דיר, איך װעל ניט שלאָפֿן, איך װעל נישט רוען.

איך האב שוין אין מיין לעבן אסאך אזעלכע געזען. דערנאך אז זיי ווערן אביסל עלטער, קומען אין דער וועלט, הייבן אן צו פילן דאגות פרנסה, דענסמאלט לאזן זיי אראפ די נאז, עס נעמט זיי אפ דאס לשון, און חוץ זייער אייגענעם אינטערעס גייט זיי ווייטער קיין שום זאך נישט אן. עס איז נאך כאטש גוט אז זיי אליין בלייבן ערליך, פארקויפן נישט דעם אמת פאר א גראשן און שטייען נישט צו צו יענע לייט מיט וועלכע זיי זענען פריער געווען קאנטרע פאר זייערע קרומע גענג. עס איז נאך גוט אז זיי לויבן נאך כאטש נישט די דאזיגע לייט פאר דער גאנצער וועלט און זידלען נישט אפ, שיטן ניט אפ מיט פריסעק זייערע פריערדיגע גוטע פריינט. מיט דיר וועט עס אויך אזוי גיין. אצינד ביסטו יונג, הייס ווי פייער, שפעטער אביסל וועסטו זיך אפקילן, וועסט מיך פארגעסן און גאנץ רואיג שלאפן, וואס וועט דיר אנגיין אזא בידנע שקאפע? שפעטער, נישקשה, וועסטו ווערן קעלטער און שטילער, דאס איז שוין אזוי על פי דרך הטבע אי ביי מענטשן אי ביי בהמות, קוק, אַ שטײגער אָן אַ מינדסט קעלבל, װי אַזױ שטאַרק זי דריגעט מיט די פֿיסלעך, װי אַזױ שטאַרק זי פֿאַררײַסט דעם עק און שפּרינגט, גאָר אַ מחבל! קוק-זשע אָבער דאָס אײגענע קעלבל טאַקע אָן שפּעטער, װען עס װערט אַן אָקס, װי שטיל עס איז, װי עס גײט אָנבײגנדיק דעם קאָפּ אין דעם יאָך! װאָס מאַכט עס אױס? איטלעכער כ'לעבן װערט שפּעטער אַן אָקס. כ'לעבן האב איך זיך אנגערופן נאך מיט מער פייער, דו האסט אין מיר כ'לעבן א טעות. איי דו זאלסט וויסן וואס ביי מיר אין הארצן איז, וואס איך האב שוין פאר דיר געטון און דענק נאך עפעס ווייטער צו טון. וואס דו האסט געטון און וואס דו דענקסט ווייטער צו טון, רופט זיך די שקאפע פארוואונדערט זיך אן, דערצייל אדרבה דערצייל לאמער הערן. איך האָב אַנטקעגן אַ פּאָר מינוט זיך געבאָברעט אין דער בוזעם-קעשענע און אַרויסבאַקומען פֿון דאָרט געשריבענע פּאַפּירן. אָט דאָס, מאַך איך מיט אַן ערנסט פּנים, אַרויסנעמענדיק אַ בייגן פֿון די פּאַפּירן, אָט דאָס וועט דיר באַווײַזן, אַז איך האָב ליב טאַקע צו טאָן, נישט נאָר אָפּקומען גלאַט מיט רעדן אַליין, אַזוי ווי אַנדערע, דאס איז מיין בריוו וואס איך האב מכח דיר פארשטייסטו מיר געשריבן צום קאמיטעט פון דער חברה צער בעלי חיים, נאכדעם אז איך בין באקאנט געווארן מיט דיין ביטערע לאגע. די שקאפע מיינע שטעלט אויף די אויערן, און איך לייען איר אויף א קול מיין בריוו מיט די ווערטער. די מידה פון רחמנות איז אזוי גרויס און אזוי שטארק אין דער מאדע היינטיגע צייטן. אז מענטשן האבן אנגעהויבן רחמנות צו האבן נישט נאר אויף מענטשן אליין. היינו, זיי נישט פיינט צו האבן, נישט צו פייניגן, נישט צו פארדרייען זיי דעם קאפ מיט דעם לעבן ווי אין די אלטע יארן, נאר איטליכן צו באטראכטן פאר א ברודער, פאר א חבר, פאר א פריינד, גאר קיין שום חילוק נישט צו מאכן פון וועלכן לאנד און פון וועלכער נאמנה ער מעג זיך זיין, נישט נאר מיט מענטשן אליין זאג איך האט מען היינט אנגעהויבן זיך צו באגיין מיט רחמנות און מיט מענטשליכקייט, נאר מער אפילו מיט בהמות, אפילו מיט זיי באגייט מען זיך היינט מיט בארעמהארציגקייט און מען באטראכט זיי פאר גאט'ס באשעפעניש, און וואס דעריבער פארדינט טאקע מיט רעכט היינטיגע צייט דער נאמען די צייט פון מענטשליכקייט. מליצה! מליצה! מליצה! פאלט מיר די שקאפע אריין אין די רעד מיט געשפעט, זייער שיינע מענטשליכקייט, האסט געמעגט אויך צושטעלן אז היינט נעמט איינער ביי דעם אנדערן ארויס דאס לעבן זייער גרינג, גיך און באלד, מיט גוטע ביקסלעך און קלוגע המצאות וואס דער בארעמהערציגער דור האט לטובה פאר די מענטשן אויסגעטראכט. ווארט נאר ווארט שריי איך פארפלאמט און לאז זיך דינען וואס טויג מיר וואס דו רעדסט הער אקארשט ווייטער ווייטער און זיי מיר נאר נישט מבלבל ביי וואס בין איך געבליבן שטיין יא ביי דעם היינטיגע צייט פארדינט מיט רעכט דער נאמען די צייט פון מענטשליכקייט. דער כבוד פאר אזעלכע מידות טובות קומט אייך רבותי, אייך טייערע דימענטענע און גוטע מענטשן, אייך פירער פון דער בארימטער חברה צער בעלי חיים. דורך אייך זענען דאך געהאלפן געווארן אזויפיל לעבעדיגע באשעפעניש, אזויפיל בהמות, אזויפיל עופות. דורך אייך באנעמט מען זיך שוין היינט מיט זיי בעסער, מענטשליכער, אויס מאדע פייניגן, שלאגן, אנטון לייד, אומעטום אויף אלע וועגן, אויף אלע שטראזן, אין אלע שטעט, אין אלע דערפער, אין אלע לעכער זענען דאך היינט דא אייערע בארעמהארציגע משולחים, גוטע, פארשטענדיגע חברה-לייט, וואס גיבן גוט אכטונג און רעכענען זיך מיט איטליכן אפ פאר א מינדסטע באליידיגונג, חלילה וחס מען זאל היינט באליידיגן.

טאַנצט, בהמהלעך, טאַנצט! אין דער בויענע, זײַ מוחל, גיי אַרײַן, וועסט הערן אַ קאָנצערט, וועסט הערן און זען, ווי הינער, גענדז, אינדיקעס וכדומה זינגען, שפּרינגען און צאַפּלען זיך פֿאַר גרויס פֿרייד. דאָרט שטייט גאָט בן-יחידל, דער מלך פֿון אַלע באַשעפֿעניש, עפּעס אַ שוחטל, אַ פֿרום מענטשל, ער מאכט א ברכה, גיט א חיק א האן, און באלד טאקע אין דער הייסער רגע פליקט ער אים אויס די גאנצע פעדערן. דער האן שרייט אמן אויף א קול, און פארגייט זיך אזש פאר גרויס תענוג. ער ווארפט זיך, ער צאפלט זיך נאקעטערהייד, אמאל טאקע א גאנץ היפשע צייט, ביז די נשמה גייט אים אויס, און אויסגייענדיג טוט אים משונה הנאה וואס ער האט א זכי' אינאיינעם מיט אלע הינער פון דער שטאט איבערצולאזן זיינע פעדערן בירושה דעם גוטן, דעם פרומען, דעם בארמהארצקן שוחטל. גענוג אנגעפאקטע זעקלעך מיט פעדערן האב איך נעבעך אין גלופּסק ביי די שוחטים איבערגעפירט, פון דער דאָזיקער ירושה, אַזאַ טײַערע גילדענע ירושה, אָדער, װי בײַ זײ הײסט עס, חזקה פֿעדערן, האָב איך גענוג געשװיצט, בין גוט פֿאַרשװאַרצט געװאָרן, עס טוט מיר פֿון איר װײ די בײנער. עט, עט, האָב איך זיך אָנגערופֿן, פֿאַרפֿלאַמט און פֿאַרפּאַליעט פֿונעם לײענען, עס, עט, װאָס איז דאָ פֿאַר אַ שײַכות? דו פארשטייסט כ'לעבן נישט דעם גאנג פון שרייבן, האסט דרינען נישט קיין געפיל, הער בעסער ווייטער ווייטער וואס ווייטער שטייט געשריבן, שווייג בעסער און הער מיט קאפ וואס איך לייען, אט וואס איך שרייב ווייטער. און אזוי ווי איך האב דעם כבוד, איר דאס גרויסע גליק, איינגעקויפט צו זיין אין דער חברה, בכן איז אויף מיר מוטל אייך צו מעלדן מכּוח גאָטס אַ באַשעפֿעניש, וואָס עס האָט עפּעס גאָר קיין נאָמען נישט, וואָס איך ווייס אָסור אַליין נישט, ווי איך זאָל עס אייך דאָ אָנרופֿן. זאָל איך עס אָנרופֿן קלעטשע? איז עס דאַכט זיך, לאַכט נאָר נישט, איך בעט אייך, איז עס עפּעס אַ מענטש? לאָמיך עס אָנרופֿן אַ מענטש, איז עס דאַכט זיך אַ קליאַטשע. נאכאמאל רבותי, לאכט פון מיר נישט, איך טראכט דאס זיך נישט אויס פון דעם קאפ, פשוט איז פשוט, דאס מין באשעפעניש לעבט אויף דער וועלט, עס איז א קליאטשע, נאר עפעס האט עס געפילן און אלע פאסטעמקעס, אקוראט ווי א מענטש, אז מען זאל דאס נעמען על פי חקירה, קען מען אפילו אויסווייזן אז אין כל חדש תחת השמש, דאס הייסט אויף דער וועלט טרעפט זיך אזעלכע זאכן. וואס זענען דען געווען די פאריער? א שטייגער אין אינדיע? טאקע עפעס מיני מענטשן, פאררעכנט אפילו ווי די הינט. וואס זענען דען געווען יענע וועלכע עס האבן אמאל געארבעט פאנשטשינע דארט אין אמעריקע? איך עפעס נישט קיין מענטשן נישט קיין בהמות נישט דא געדאכט וואס באדארפט איר מער? האט דען ערשט ניט לאנג איינער א גרייסער יעזואיט פאטער בורנשטאלער אין דער שטאט פעלדקירך פאר גרייס כעס נישט געשטעלט דעם בארימטן חכם אלעקסאנדער פאן הומבאלדט אין דער מדריגה פון די בהמות? ער האט פשוט געמאכט דעם דאזיגן חכם פאר א פי, פאר א בהמה. א נס וואס מען האט באצייטנס זיך ארומגעקוקט, זיך שטארק אויסגעלאכט, איז דערפון גארנישט געווארן. נאר איך וויל מיך דא אבער נישט אריינלאזן אין חקירות, אין די הויכע דרכים, אזוי צו אזוי, נאר היינו זייט וויסן אז אין אונזער קאנט איז דא א מין באשעפעניש וואס עס קומט נעבעך שרעקליך אפ, דער וואס באדארף ארבעט דערמיט מעשים האט פון דעם הנאה, עס גייט אין דעם יאך און טראגט משא איבער די קרעפטן, פון דעסטוועגן באנעמט מען זיך מיט אים זייער שלעכט, היינו מען האלט דאס באשעפעניש אפגעזונטערט פון דער שטאט טשערעדע גלייך ווי עס איז א זאראזע, לאז עס ערגעץ כאפן א לעק, עפעס א ביסן, רייסט מען אן הינט, מען שרייט גוואלד, עס גייט אין שאדן, און עס שיטן זיך אויף דעם שלימזל קלעפ פון אלע זייטן, אסאך חברה'לייט זעען עס צו, און א חידוש, זיי מאכן זיך ניט וויסנדיק, גלייך ווי אזעלכעס איז הפקר און געהערט זיך כלל מיט דער חברה נישט אן. איך האב מיך געפרואווט אפאר מאל פאר אים ארויסשטעלן זיך, אבער געהאט מיין ערליך אויסקומעניש.

לאָז זי שלימזלדיקע נעבעך אױך װיסן, אַז הײַנטיקע צײַט איז נישט מער הפֿקר אַ װעלט. עס איז דאָ אַ חבֿרה צער בעלי-חײם. דאָס פֿערצנטע קאַפּיטל. אַן ענטפֿער, װאָס דער קאָמיטעט האָט אױפֿגעטאָן אין דעם דאָזיקן ענין. די לעצטע װערטער פֿון מײַן בריװ. היינטיגע צייט איז נישט מער הפקר א וועלט, עס איז דא א חברה צער בעלי חיים. האב איך אויסגעלאזט אויף א קול אזוי הויך אזוי שטארק אז עס האט אויסגעהילכט דעם גאנצן וואלד, גלייך ווי די אלע באשעפעניש דארט האבן אנגעקוואלן הערנדיג אזעלכע ווערטער. פאר שמחה איז זיך ארומגענומען איינער דעם אנדערן געזאגט מזל טוב, מיט אזא גוטער בשורה און א געשריי געטאן, עס זאל לעבן און געזונט זיין די חברה צער בעלי חיים. דעם נאמען פון דער חברה האב איך באמת געהערט זיך אפרופנדיג גאנץ קלאר אינעם וואלד, די שקאפע אבער האט געשוויגן, געשאקלט דעם קאפ און געקוקט אויף מיר מיט א שמייכעלע, עפעס ווי איינער זאגט, איי ביסטו א לעקיש. מיך האט עס אפילו אביסל פארדראסן, איך האב אבער ביי מיר געטראכט, עט, זי האט אין שרייבן א קליינע ידיעה, פארט לא עליכם אזויפיל יארן א קלאטשע. איך האב מיך א קראץ געגעבן אין דער פאטיליצע, צוגענומען נאך א בייגן פאפיר, און געלייענט דאס וואס דער קאמיטעט פון דער חברה האט מיר געענטפערט.

א טייל קלאגן זיך אויף די דאזיגע וואס פייניגן זיי, באשרייבן איר שלעכטע לאגע און בעטן רחמים אז מיר זאלן געבן בפירוש א באפעל צו אונזערע חברה'לייט אומעטום וואו די קלאטשע געפינט זיך, זאל מען מיט איר זיך באגיין מענטשליך, אזויווי מיט אלע אנדערע בהמות און באשעפענישן, וואס שטייען אונטער אונזער שוץ, גאר אן שום אונטערשייד. מיר זאלן איינמאל פאר אלעמאל אנזאגן אז אין דעם דין פון רחמנות זענען בכלל אלע באשעפענישן גלייך, אפילו די קלאטשע אויך, און אז מען וועט זען ווי עמיצער באהאנדלט זי שלעכט, זאל מען מיט אים טאקע אויף דעם ארט זיך אפרעכענען כפי הזאקאן. צווישן דעם דאָזיקן טייל געפֿינען זיך אויך אי אַזעלכע, וואָס מאַכן פֿון דער קלאַטשע אַ גאַנצן פּירוש, פּלאַפּערן און פּלוידערן איבער איר עפּעס משונה-ווילדע אַגדות, פּונקט, מחילה, ווי איר ליבהאַרציקער האַר. אַנטקעגן זשע ווידער אַ טייל שרײַבן פֿאַרקערט. איר קענט נישט און איר באַדאַרפֿט נישט, זאָגן זיי צו אונדז, זיך אויפֿשטויסן מיט די דאָזיקע, וואָס דערלאַנגען אַזעלכע אַ מאָל אַ קלאַפּ. דער קלאַפּ איז זייער נייטיק. מען קען נישט אויסקומען אנדערש. לויט זיי זאגן פירט זי זיך אויף עפעס זייער ווילד, איר גאנצער הילך איז נישט ווי עס באדארף צו זיין. וויל מען זי איינשפאנען ווי דער שטייגער איז, שטעלט זי זיך אויף דיבאם, זאגט קיין ממי'ס, פארקוקט מען זיך אמאל,

בשעת אנדערע פערד, אסאך שענערע, בעסערע פון איר, פיטערן זיך גאנץ פיין, ווי עס געהער צו זיין, אויף דעם גרינעם גראז. עס איז דעריבער מסוכן אזעלכע צו האלטן אין דערפער. איר באדארפט אייך כ'לעבן גארנישט וויסנדיג מאכן, נישט זוכן זיך צו יענעם וואס איז אמאל זי מכבד מיט א קלאפ, נישט אויף איטלעכן קאן די חברה רחמנות האבן. זי פארדינט נישקשה דעם קלאפ. זי איז אן אנשיקעניש. אַ פּלאָג פֿון זײַן ליבן נאָמען. בײַ דער קלאַטשע נעבעך האָט זיך אַרויסגעריסן אַ זיפֿץ טיף פֿון דעם האַרצן. זי האָט אויפֿגעשטעלט די אויערן, אויפֿגעעפֿנט דאָס מויל, הערנדיק אַזעלכע מסירות, אַזעלכע בילבולים אויף איר. איך האָב אַ ביסל מפֿסיק געווען, בכדי צו כאַפּן דעם אָטעם, דערנאָך האָב איך ווײַטער געלייענט. נאכדעם אז מיר קאמיטעט האבן גוט אויסגעהערט ביידע צדדים, און פון אונזער זייט אויך פארנומען וועגן דער קלאטשע שטילערהייט סוועדיניעס דורך אונזערע חברה'לייט, האבן מיר די גאנצע דיעלע מכח איר מיט אלע פאפירן איבערגעגעבן א באזונדער קאמיסיע, זי זאל עס ריכטיג באקלערן און געפינען גוטע מיטל ווי מען זאל די זאך פארבעסערן. די קאמיסיע האט אין דער זאך שטארק געארבעט, און פון איר זייט אויך חוקר ודורש געווען, ביז זי איז ברוך השם געקומען אויף א שטייגער. עס וועט שוין אמאל אן עק א סוף נעמען די פוסטע רייד? האט די קלאטשע א פרעג געטאן, עס ווערט כ'לעב נישט גוט הערנדיג. נישקשה,

מוז מען נאך אונזער מיינונג זעהן זי זאל ניט זיין אזוי פארגרעבט, מען באדארף איר שטעלן א גאנג, זי בילדן און אויסלערנען ווי צו שטעלן א פוס און נאך זאכן. דענסמאלט ערשט לאז זי זיך באנוצן מיט אונזערע רחמנות, ערשט דענסמאל אז זי וועט קענען די אלע קונסטן וועלכע מען פארלאנגט פון א געלערנטער קלאטשע, דענסמאלט וועט די חברה איר ביישטיין און ניט צולאזן מען זאל זי גראב באהאנדלען. דערווייל מוז מען אכטונג געבן אז פון די פעלדער מיט תבואות לאז זי בכל אופנים זיין אביסל דערווייטערט, טאקע פון איר טובה וועגן. דאס הייסט ווי די מעשה איז גייט זי אדער גייט זי נישט אין שאדן דערווייל לאז מען אויף איר נישט אנפאלן. דער דאָזיקער פּלאַן פֿון דער קאָמיסיע איז אָנגענומען געוואָרן, און מיר האָבן שוין פֿון אונדזער זײַט געטאָן אַלצדינג, וואָס מעגלעך איז אים, מיט גאָטס הילף, אין קורצער צײַט אויסצופֿירן. אין דעם, אַז מיר זײַנען אײַך דאָס מודיע, קענען מיר זיך ניט אײַנהאַלטן נישט צו דאַנקען אײַך, באַרעמהאַרציקער האַר, פֿאַר אײַער געטרײַשאַפֿט, מיט וועלכער איר דינט תּמיד דער חבֿרה, און פאר אייער גרויס רחמנות מיט וועלכע איר זארגט זיך שטענדיג פאר די אומשולדיגע אומגליקליכע באשעפעניש נעבעך. דער קאמיטעט נישקשה האט אן אייג און פארשטייט אזעלכע נוצליכע מענטשן ווי איר צו שעצן, און אזוי ווייטער. קוים נארוואס געענדיגט דעם דאנק וואס דער קאמיטעט גיבט מיר, דערהער איך אין וואלד א געשריי. מיינענדיג טאמער איז עס דארט א חיה רעה אדער א גזלן, ווייס איך וואס אין א וואלד קען זיך מאכן, טו איך מיר א כאפ צו דער בוזעם קעשענע, רוק זיך ארונטער בעסער אונטער די צווייגן, און זיץ אין שרעק, אין איינע צרות. דאס קול האט ווייטער, ווייטער געלאזט זיך בעסער הערן, און נאך אין א פאר מינוט ארום איז פון דעם וואלד ארויסגעפארן א פויער מיט א גרויסער פור האלץ, ער האָט געשריגן, געפלוכט און געשאָלטן, געשלאָגן טויטשלעק זיין קליין פערדל, נעבעך, וואָס איז אים שרעקלעך שווער געווען צו שלעפּן אַזאַ משא און פלעגט זיך אַלץ אָפּשטעלן. עס איז מיר אַראָפּ ווי אַ שטיין פון האַרצן. וויבאַלד אָן סכנות, בין איך באַהאַרצט אַרויס פון דער באַהעלטעניש, צוגעגאַנגען צום פּויער און זאָג אים, טשויעש, פאַרוואָס שלאָגסטו אַזוי דאָס פערדל, נעבעך? אַ רחמנות, מ'טאָר אַזוי נישט שלאָגן! שטשא ווין טאם קאזשע ני מאזשנא, האט דער ערל שטארק פארוואונדערט געענטפערט און זיך גענומען ווייטער צום פערדל נעבעך. אן הענט מאך איך שוין טאקע אביסל אין כעס, קיין ריר זאלסטו עם נישט טון. ווער הערט דיך? וואס פאר א רעכט האסטו זיך צו מישן נישט אין דיין זאך און נישט צו לאזן מיר שלאגן מיין כודאבע? ענטפערט מיר דער פויער מיט עזות.

דאָס פֿערדל אָבער קען נישט שלעפּן אַזאַ אָנגעלאָדענעם װאָגן. נו, שפּאַן זיך אײַן און העלף אים שלעפּן, אַז דו ביסט אַזאַ װױלער. װאַרף אַראָפּ אַ ביסל האָלץ. באַצאָל מיר, װעל איך אַראָפּװאַרפֿן. הערסטו, חכם, באַצאָל אים! פֿאַר װאָס זאָל איך דיר באַצאָלן? צי ביסטו משוגע, צי שיכּור, צי ביסטו אַ לץ, צי װאָס? טפֿו! טשעפּע זיך אָפּ זלידנע צו אַלדע רוחות, רופֿט דער ערל זיך אָן שטאַרק אין כּעס און טוט אַ שמיץ דאָס פֿערדל. איך בין אַ חבֿרה-מאַן, איך װעל דיך נישט לאָזן, הערסטו? איך װעל דיר ברעכן אַ בײן, משוגענער, צו אַלדע שװאַרץ יאָר מיט דײַנע חבֿרות! האָט דער פּױער געפֿלוכט, געשאָלטן און שױן געהאַט בדעה מיך אַ שמיץ טאָן מיט דער בײַטש. איך בין נישט טױט, נישט לעבעדיק אַנטלאָפֿן און האָב זיך געזעצט אױף מײַן פֿריִערדיקן אָרט. דאס פופצנטע קאפיטל לערן זיך טאנצן. א היבשע צייט בין איך מיר געזעסן שטיל און דער צונג האט מיר זיך ניט געלייגט צו רעדן א ווארט. דערנאך האב איך מיך אביסל אויסגעהוסט און א פרעג געטאן די קליאטשע. הא? וואס זאגסטו צו דער חברה? ווי גוט, ווי פיין זי איז, ווי זי האט דיך אינזינען און וויל פארזארגן דיין תכלית? זי וויל דיר פארריכטן דאס מזל אז ווייטער זאל מען דיך אזוי שלעכט נישט באהאנדלען. נאר דאס ווענדט זיך אבער אויך אסאך אן דיר. דיין גליק, דיין בעסערע מערכה, הענגט פיל אפ טאקע פון דיר אליין. ווען דו וועסט פאלגן, אננעמען אלע פאסטעמקעס, אלע גענג פון געלערנטע פערד, וועט דיר אם ירצה השם שפעטער זיין גוט. אנשטאט די גראבע מלאכות וועט מען דיר געברויכן צו שיינע און גרינגע ארבעט. ווער ווייס וואס מיט דער צייט קען זיך מאכן. ס'קען נאך ווערן פון דיר א לייט און זאלסט באקומען גאר אן אנדער פנים. הא? וואס זאגסטע? איך בין ביי מיר זיכער געווען אז די קליאטשע וועט גאר אנקוועלן פון דער בשורה. עס וועט איר פשוט א שטיק געזונט צוקומען הערנדיג אזעלכע ווערטער. זי וועט זיך אנכאפן ווי מען זאגט מיט הענט און מיט פיס און פאר גרויס שמחה אפגעבן א דאנק און א לויב דעם וואס איך האב די הענט נישט געוואשן, ווי אויך מיר זיין שליח וואס האט איר אנגעזאגט אזא גוטע בשורה. איך בין זיך מודה אז מיר טוט עפעס משונה ווילד הנאה ווען איינער דאנקט מיר פאר א טובה וואס ער האט פון מיר אדער דורך מיר געהאט עפעס פיל מאל מיר דענסמאָלט, אַז איך בין זײַן האַר און ער איז מײַן קנעכט. איך בין דאָס דער פֿײַנער מענטש, דער באַגליקער, דער בעל-רחמים, דער בעל-עצה, און ער איז עט, אַ נעבעך. מיר, פֿאַרשטײט זיך, קומט אַלצדינג, מיר קומט אי געלט, אי אַלע תּענוגים, און אים װאָס? לאָז ער זיך פֿרײען, װאָס אַזאַ מענטש, װי איך, האָט אױף אים רחמנות געהאַט און אים עפּעס געגעבן. ער וואלט דאך פון מיר נאך געקענט כאפן גאר א פסק, א שטייגער ער זאל געווען אריינקומען צו מיר און געבעטן עפעס א זאך וואס אים בארירט עס אין דעם לעבן, ביי מיר אבער איז עס גאר א שפאט. דענסמאלט האט מיר גראד געקענט אויסקומען אויף אים קרום א קוק צו געבן, זיך נישט צו לאזן רעדן און צו פארדרייען מיט דער נאז אזוי אז ער וואלט קוים די טיר געטראפן. מיט איין קוק וואלט איך אים צוקוועטשט ווי א פליג און זיינע אלע האפענונגען, מישטיינס געזאגט, צעריסן ווי א שפינוועבס. אינגאנצן האט דאס זיך געווענדעט טאקע נאר אין איין האר. בשעת אזעלכער דאנקט מיר, פיל איך ווי גרויס א פנים איך בין. עס דאכט זיך מיר דענסמאלט, גלייך ווי ער איז מיר מודה אויף די ברכות, גיט מיר אפ די וועלט, אויך יענע וועלט, און זיך אליין האלט ער מיט רעכט טאקע פאר א גארנישט. מיר, פארשטייט זיך, קומט א גרינג לעבן אן מי, אן ארבעט, אן זארג, דערויף בין איך דאך א פיינער, איידעלער מענטש. און אים? אים איז עפעס אן אנדער זאך. מיר זענען טאקע ביידע פלייש און בלוט, פון דעסטוועגן איז נאך א גרויסער חילוק צווישן בלוט און בלוט. איידל בלוט איז פארט עפעס אנדערש. היינט איז טאקע אונז ביידנס טבע אויך נישט גלייך. איך בין געוואוינט געווארן גוט צו לעבן מיט אלע תענוגים, זאל מיר נישט זיין צו דער צייט דאס גלעזל קאווע, דאס גלעזל טיי, אדער לאז מיר צו מיטאג נישט דערגיין עפעס א געריכט און לאז איך מיך אן איבעריגן בייג טון, בין איך פשוט אויס מענטש. ער אבער איז געוואוינט געווארן צו הארעווען. ער איז פארגרעבט אן שום געפיל, אן ארעמאנס קישקע קלייבט גארנישט איבער, כאטש דאר ברויט, כאטש קרעמענעס, אבי עסן. ווי קומט ער צו מיר? בשעת עפעס א געמיין מענטשל, עפעס א נויט באדערפטיגער דאנקט מיר מיט א ציטערדיגן קול, שטיי איך און שמייכל מיר אביסל, עפעס זייער משונה, וואס לאזט זיך גארנישט צו באשרייבן.

אז איך שענק אים דענסמאל א קוק, דאכט זיך מיר ער איז זיך פשוט מחיה. שענק איך אים נאך עטליכע ווערטער, לאז מיך צו אים אראפ און זאג אים פאר גוטסקייט מוסר ווי א שטייגער מען בעדארף ארבעטן, הארעווען, פארדינען כשר דעם גראשן מיט שווייס, מען בעדארף זיך נישט פוילן, מען דארף לעבן מיט חשבון. אדער איך מיש מיר גלאט אריין אויף גאטס באראט מיט עצות אין זיינע זאכן און זאג מיר בויך סברות. אָט אַזױ באַדאַרף מען דאָס און דאָס מאַכן, דאָס און דאָס שרײַבן, אַזױ איז גוט, אַזױ איז שלעכט, וכדומה דעות גאָר אָן אַ שום טעם. דאַכט זיך מיר, קװעלט ער פּשוט אָן. ער זאָגט אױף מײַן איטלעכס װאָרט נאָך אָמן און דאַנקט מיר פֿאַר מײַן זיסן מוסר, פֿאַר מײַנע קלוגע עצות. איך מײן, אַז אין דרינען זענען מיר גלײַך אַ סך גבֿירים, אַ סך באַרעמהאַרציקדיקע, גרױסע לײַט. איך דערקען עס תמיד אין זייער פנים, אין זייער שמייכעלע, אין זייער שיינענדיגע אייגעלעך, אין זייער דיבור, אין זייער עצות און אין זייער מוסר זאגן. נאך בעסער ווייזט זיך עס אמאל ארויס אין זייער האנט געבן. דאכט זיך אין פלוג, וואס איז אזיינס א האנט געבן? ביי פראסטע מענטשלעך איז דאס פשוט, מען גיבט יענעם די האנט, מיט אלע פינגער, ווי זי איז, גאר אן חכמות. ביי די פיינע מענטשן אקעגן שטעקט אין די האנט געבן גרויסע חכמות, מען גיט זי אויף פילערליי ארטן. אין איטליכער ארט ליגט גאנצע הלכות, עס ליגט דרינען א גאנץ לשון. בשעת איך בין געווארן א פיינע מענטש האב איך אוועקגעלערנט די חכמות פון א האנט געבן, א לאנגע לאנגע צייט. אז גאט וועט מיר שענקען געזונט און לעבן, טראכט איך אפדרוקן זייער א דיקן ספר אין עטליכע חלקים, מיט דעם נאמען חכמת היד. דער ערשטער חלק שמועסט פון נעמען, מילא דאס איז א גרינגע זאך. איין כלל אויף תמיד פאר איטליכן גלייך, אז נעמען באדארף מען מיט דער גאנצער האנט, און אויב עס לאזט זיך איז מען זיך אומעדום נוהג צו נעמען מיט ביידע.

אויך יענע מיני נקבות וואס ווארפן פלוצלונג אין די עלטערע יארן פון זיך אראפ דעם שלייער, פוצן זיך אויס נאך דער לעצטער מאדע, מאכן חן, בלאזן פון זיך זייער שטארק, און ווערן פון דער העלער הויט גאנצע דאמען. היינטיגס מאל אבער איז מיר נישט באשערט געווען הנאה צו האבן. די קלאטשע ווייניק וואס זי האט מיר נישט געדאנקט, האט זי נאך ווי עס האט אויסגעזען אפילו נישט געוואלט הערן מיינע רייד. זי האָט זיך אַװעקגעקערט גאָר אין דער זײַט און געגעסן גראָז מיט אַזאַ מינע, װי זי װאָלט לחלוטין נישט געװוּסט, אױב איך געפֿין מיך גאָר דאָ לעבן איר. דאָס האָט מיך אַ ביסל געאַרט. איך האָב איר נאָך אַ מאָל איבערגעחזרט מײַנע פֿריִערדיקע װערטער. זי האָט טאַקע װײַטער זיך ניט װיסנדיק געמאַכט און געטאָן איר זאַך, װי אײנער רעדט, װאָס אַרט מיך, אַז יענער פּלױדערט? אז יענער וויל מיך לערנען. אזא באליידיקונג האב איך שוין ניט געקענט אויסהאלטן. וואס הייסט? עפעס נארישקייטן דערצייל איך דא? איך שמועס דאך מכח השכלה, מכח בילדונג. ס'האט מיר אונטערגעטראגן פארוואס וואס דאס איז ביי איר עפעס נישט אזוי אנגעלייגט. כ'האב זיך אויפגעשטעלט געשווינד אויף די פיס, מיך אומגעקערט מיט דעם פנים צו דער קליאטשע און איר געזאגט א גאנצע דרשה. איטלעכן איז באקאנט, האב איך איר געזאגט מיט פייער, איטלעכן, פון קליין ביז גרויס, איז באקאנט אז אלע חכמים פארגלייכן די בילדונג אדער געלערנטקייט צו דער ליכטיגקייט. ותורה אור, און די געלערנטקייט איז ליכט, זאגט אויך דער פסוק. אבער דאס גראבקייט און דאס נישט געלערנטקייט פארגלייכן זיי צו פינסטערניש. א געבילדעטן איז ליכטיג אין די אויגן, אין אלע זיינע רמח איברים, די בילדונג גיט איטליכן אקוראט ווי דאס ליכטיגקייט, גליק און לעבן. ווער עס איז נאר געבילדעט, לעבט זייער גליקליך אין עושר און כבוד, ער האט תענוג פון דער וועלט, און די וועלט האט גרויס תענוג פון אים, איטליכער האט אים משונה ליב, גייט נאך אים פשוט אויס. מען גיט אים דאס שענסטע, דאס בעסטע, אפילו דאס טעלערל פון דעם הימל נעמט מען אים אראפ און מען טראגט אים צו פון פייגל מילך. הכלל, עס איז אים גוט, גוט, גאר גוט. גבירים, רייכע לייט, קוועלן פון אים גאר אן, זענען פשוט זיך מחיה און לעקן די פינגער פון זיינס א ווארט. איטליכער שלעפט אים צו זיך ווי א טייערן בריליאנט. און לאזן זיי מאכן א באל, א מיטאג, אדער עפעס א קערמעשל, שטייט ער ביי זיי אין צעטל דער ערשטער, ווי א שפיגעלע. זיי פארשטייען נישקשה אז טאקע געלט איז שמעלט, היינט איז עס דא מארגן נישטא, אבער ער, ער אליין איז געלט, ער איז גאלד און זילבער. וואס טויג אים געלט, וואס טויג אים צירונג, אז ער אליין גילט ווי א מטבע, אז ער אליין איז אן אבן טוב? לאז ער פרואוון עפעס בעטן אן הלוואה וכדומה, דערפילן זיי תיכף און מיד זיין בקשה מיט גרויס שמחה. וועלכער גביר א שטייגער, וועלכער רייכער מאן האט אין זיין לעבן אמאל אין עפעס א זאך א געבילדעטן אפגעזאגט? וועלכער? אדרבה וועלכער? איך מיין טאקע קיינער נישט. קלאגט זיך אויף זיי גראד אין דער זאך עמיצער איז ער זיכער א ליגנער. און אויב ער איז באקאנט פאר נישט קיין ליגנער מוז דרינען אוודאי עפעס זיין. איינער דעם אנדערן האט אפנים נישט געמוזט פארשטיין און ביידע האבן געמוזט א טעות האבן. די אריסטאקראטן, דאס הייסט די פיינע לייט וואס פאררייסן די נעז און בלאזן פון זיך תמיד, גלאט אזוי אן שום טעם, וואס פארלאנגען אז איטליכער זאל פאר זיי האבן אפשיי צוליב זייערע מאדנע הויזן, שטיוולעטן וכדומה, צוליב זייער מבינות אויף שיינער סחורה און אויף אלע געשמאקע זאכן, ווי אויך צוליב זייער גוטן מיטאג וואס אין אים קומט אריין מער אביסל פלייש מיט שמאלץ און מער מיט א געריכט ווי ביי דעם געמיינעם עולם. אָט די אָפּגעפֿײַפֿטע מענטשעלעך, זאָג איך, לױפֿן דעם געבילדעטן אַנטקעגן און גיבן אים אָפּ גרױס כּבֿוד. אַפֿילו יענע מיני דאַמען, װאָס מאַכן שטאַרק חן, אַזױ אַז בײַם צוגײן צו זײ אַמאָל װערט מען בטל, מען מינעט זיך עפּעס משונה, מען װײס ניט, װוּ מע זאָל שטײן, װוּ מע זאָל זיצן, װוּ מע זאָל אַהינטאָן די הענט, מען װערט עפּעס אַזױ צעמישט, אַז מע רעדט בױבעריק און מע װערגט זיך מיט איטלעכס װאָרט.

וואָס מיינען אַז זיי באַגליקן יענעם מיט אַ וואָרט, מיט אַ קוק, וואָס טראָגן אויף דעם קאָפּ וויכטיקע זאַכן, גאַנצע בערג, אַ באַרג פֿרעמדע האָר און אַ וואַלד שמאַטעס בלומען, אַפֿילו זיי הענגען זיך אויף דעם געבילדעטן און קוויקען זיך מיט איטלעכס וואָרט. באַדאַרף עס דען טאַקע אַזוי נישט זײַן? זאָגט עס דען אויך נישט דער פּסוק? ער זאָגט, אַשרי אָדם! אז וואויל איז דעם מענטשן, מצא, וועלכער האט געפונען חכמה. פארוואס? ווארום כי טוב סחרה, איר האנדל איז בעסער, מסחר כסף, איידער מיט זילבער, בשמאלה, אין דער לינקער האנט, עושר וכבוד, איז עושר און כבוד. נו, באדארף מען נאך דען האבן א בעסערע ראיה ווי א פסוק? כ'וויל דאָ ניט זייער מאריך זיין אויסצואווייזן פון דער וועלט, ווי שלעכט, ווי ביטער און פינצטער עס איז די נישט-געלערנטע, ווי שלאַף און דערשלאָגן זיי זיינען, נעבעך, ווען מען לאָזט זיי ערגעץ נישט פּשוט קיין קאָפּ אויפצוהייבן, ווי זיי ליידן און קומען נעבעך אָפּ. ניין, איך וויל דערפון נישט רעדן. איך וויל דאָ נישט מער באַווייזן, ווי גוט די בילדונג איז, און דערפון וויל איך ארויפקומען אויף דיר דו זאלסט פארשטיין ווי עס באדארף ביי דיר שטארק אנגעלייגט זיין דער פלאן וואס מען וויל דיך. נאר מיין קלאטשע אבער האט אינמיטן דעם שמועס פלוצלינג זיך אויפגעשטעלט און אוועקגעגאנגען ווייטער אביסל זיך גענומען עסן גראז, גאנץ קאלטבלוטיג, קיין קוק אפילו נישט צו טון אויף מיר. איך האב אבער נישט געוואלט שווייגן. עס איז מיר שוין דערגאנגען אין נצחנות, עס האט מיר שוין טאקע גוט פארדראסן, עפעס וואס, עפעס וואס בין איך, א יונגעלע? וואס עפעס בין איך? עפעס פלוידער איך? וואס? כ'האב איר כאטש פון דערווייטנס, כאטש זי האט נישט געוואלט הערן, אלץ געזאגט ווייטער מיין שמועס מכח איר און אויסגעלויזט אויף א קול מיט דעם פסוק, אם תאבו, אויב איר וועט פאלגן, ושמעתם, און איר וועט הערן, טוב דאס גוטסקייט הארץ פון דעם לאנד, תאכלו, וועט איר עסן. דאס זעכצנטע קאפיטל. קיין טאנץ גייט נישט פאר קיין עסן. אפזאגנדיג דאס, האב איך מיד און פארשוויצט מיט א פארפלאמט פנים און א געשוואלן האלז מיך א ווארף געטאן אונטערן בוים. די קלאטשע איז ביי מיר געווען שטארק אפגערופן נאך אזא אויפירונג, איך האב זי געהאלטן פאר א פארפאלענע, א פארפאלענע אויף אייביג, עס וועט שוין פון איר קיין לייט נישט זיין. שונאים זענען אפנים טאקע גערעכט, א וועלט איז טאקע נישט משוגע, מסתמא איז זי טאקע א שלעמאזל, א פארשלעפטע קרענק פון זיין ליבן נאמען. וואס וועל איך דא באמת זיך ניאנטשען מיט איר? כ'וועל נאר ווארטן אביסל, האב איך געטראכט, ביז וואנען עס וועט רעכט טאג ווערן, דענסמאלט וועל איך פון איר אנטלויפן וואוהין די אויגן טראגן, אפילו פארגעסן דעם זיי געזונט, און מיט איר זיך נישט געזעגענען. לאז זי זיך טון וואס זי וויל, מיר געהערן זיך מער שוין כלל וכלל נישט אן. און אזוי ווי איך זיץ דא, הער איך פון דערווייטענס ווי א קול עפעס אנרופענדיג זיך צו מיר, יא? וואס באטייט עס אזוי דיין אנטלויפן? ס'טייטש, אזא מענטש ווי דו זאל אנטלויפן? די קלאטשע איז טאקע נאר א מכשפה, זי ווייסט וואס אין הארצן טוט זיך, זי האט זיך אפנים אנגעשטויסן אז איך וויל פון איר אנטלויפן. אזוי האב איך ביי מיר געטראכט מיינענדיג אז דאס קול איז פון דער קלאטשע, זי רעדט דאס צו מיר. מאך איך מיר א תם און ענטפער איר שטאמלענדיג, וואס אנטלויפן? ווער? פאר וועמען? פאר דעם פויער. אה, פאר דעם פויער פרעגסטו וואס איך בין אנטלאפן? זאג איך שוין רואיגער, א פויער בלייבט טאקע א פויער, א פרא אדם, ער האט מיך גאר געוואלט שלאגן. סטייטש, וועמען שלאגן? דיך? און דו האסט אים געשוויגן? נו, וואס האב איך דען געקענט טון? אַזױ? דו קענסט נישט? ביסט אַנטלאָפֿן? און דאָס בידנע פֿערדל זײַנס נעבעך האָט ער טאַקע אַלץ געשלאָגן, סטײַטש, אױף די װעגן, אױף די שטראָזן זענען דאָ נישטאָ אײַערע באַרעמהאַרציקע חבֿרה-לײַט? איך בין געבליבן צומישט און נישט געהאַט װאָס צו ענטפֿערן. טאקע א פנים די בעלי רחמים'ס זענען די בעלי רחמים'ס און די אומשולדיגע באשעפעניש, די אומגליקליכע פערדלעך ליידן, א פנים אלץ טאקע נעבעך, א פנים די דאזיגע שלעמיזלניקעס וועלכע מען האט פריער געפייניגט פייניגט מען נאך אי אצינד. סטייטש, עפעס איז דען א הפקר וועלט? כ'האב פון די ווערטער אראפגעלאזט די נאז. וואס הייסט היינטיגע צייט איז דאך נישט מער א הפקר וועלט, עס איז דא א חברה צער בעלי חיים. איך האב איר נישט געקענט קוקן אין די אויגן און אוועקגעדרייט דעם קאפ. בשעת דו האסט פריער ארויסגערעדט די דאזיגע ווערטער אויף א קול פון דעם גאנצן הארצן האט מען געקענט מיינען כ'לעבן אז איצט איז זיכער משיח צייט. אָט נעמען זיך צונויף אַלע חיות און בהמות אינאיינעם ווי ברידער, אָט ווערן וועלף פּאַניעבראַצען מיט שאָף, לעמפּערטן ווערן חבר מיט ציגן, איינער בעט דעם אַנדערן מחילה פאַר פריערדיקע זינד, פאַר אַמאָליקע נאַרישקייטן, וואָס איז געווען, איז געווען, פון היינט אָן זאָל געמאַכט ווערן גוטע תקנות. די שארפע נעגל מיט די שרעקליכע ציין זאל מען אוועקלייגן אויף דער פאליצע, אויס מאדע צו פארגיסן בלוט, צו עסן יענעמס פלייש. נישטא מער קיין שטארקע מיוחסים, אלע זענען גלייך. מען לאזט ארויס א פרייליך קול, הורא! הורא! עס איז משיח צייט! און ווי אלע פרייען זיך און טאנצן, באדארף גאר אנקומען א פויער מיט א פערדל, שלאגענדיג אים טויט שלעק, און ס'ווערט פארשטערט די גאנצע שמחה. זאג מיר נאר, איך בעט דיך, וואס האט ער דיר, דער פרא אדם, געזאגט? זי שפעט פון מיר, טראכט איך מיר אין הארצן מיט פארדרוס, און ענטפער נישט קיין ווארט. א פנים עס איז א טעות, עס איז נאר א פורים שפיל, א ריינע קאמעדיע, כ'לעבן. דא זיצט א קאמיטעט פון חברה בעלי חיים, זארגט זיך שמועסט פון רחמנות, פון מענטשליכקייט, און דארט פלאגט מען דיר טאקע די אומגליקליכע באשעפעניש. ווער עס וויל, לאדט אן די פערדלעך מיט משא איבער זייערע קרעפטן, און זעצט פון זיי די נשמה ארויס. מען העלפט זיי נאר ווי עס זעט אויס מיט א גוט ווארט, מיט א זיפץ, מיט א קרעכץ. ס'איז נאר א ריין טיאטער כ'לעבן. היינטיגע צייטן פארדינט טאקע מיט רעכט דעם נאמען די צייט פון קרעכצן, פון רעדן, פון פלוידערן. גענוג האב איך זיך שטארק צעבייזערט, נישט קענענדיג זיך מער איינהאלטן פון אזעלכע געשפעטערייען. גענוג כ'לעבן, צו שפעטן בשעת מען רעדט מיט דיר ערנסט, בשעת מען שמועסט מיט דיר מכח השכלה, מכח בילדונג. מיט איר רעדט מען ערנסט? באקום איך אן ענטפער אויך מיט א בייזער, נו, טא הער זשע, וואס ליגסטו אויסגעצויגן ווי א נבלה אויף דער ערד? הער זשע וואס מען זאגט דיר מיט א פולן מויל, מיט איר זאגסטו רעדט מען ערנסט. קאפ אין דער וואנט, אז דו ציסט פאר דעם צונג מוז מען דיר זאגן אז דו ביסט ווילד, דיינע ווערטער מיט די בריוועלעך דיינע משונה ווילד, און דאכט זיך נישט אנדערש טאקע אז דו ביסט פארריקט. אט דעם אומגליקליכן באשעפעניש זאגט מען, לערן זיך אויס, פרעג איך דיר, ערשטנס חכם איינער פארוואס הייסט מען עס דווקא איר? ווייניג זענען דא אין דער וועלט א שטייגער ניט געלערנטע פערד, טאקע אמת'ע, פראסטע, נישט דערצויגן אין קיין שום זאוואד, און פון דעסטוועגן חוץ זייער שאדן אזא לעבן אויף איר געזאגט געווארן. צווייטנס, ווען זי קען אמת ניט די אנשטעלן ווי די איידעלע דערצויגענע פערד, אבער קיין גראב פערדל קען מען זי, דאכט זיך פארט נישט רופן, און וואו שטייט עס אז איטלעך פערדל מוז דווקא האבן א דיפלאם פון א זאוואד? דריטנס, אויב זי קען נישט הייבן פיסלעך און מאכן יענע אנשטעלן ווי די זאוואדסקע פערד, אנטקעגן זשע דערפאר האט מען פון איר מער, אסאך מער נוצן ווי פון זיי. יענע זענען פטור פון אלצדינג, ווייסן נישט מער ווי די קארעטע, ווי די יאגד. מיט איר אבער ארבעט מען מעשים, זי טראגט אויף זיך אלערליי משא. וואו איז דען איר פלייש, איר לייב און לעבן? זי האט עס פארלארן אין דער ארבעט וואס מען וויל. וואס מען וויל מעג מען זי יאגן, נאר איר מי, איר פראצע, האט זייער זייער פיל נוצן געבראכט. פערטנס, וואס פאר א שייכות, איך בעט דיך, האט עסן און דאס נויטיגע באדערפעניש מיט בילדונג? מיט וואס פאר א יושר קען מען יענעם נישט לאזן עסן, אטעמען פריי, סיידן ביז ער וועט זיך אויסלערנען עפעס קונצן? איטלעכס באשעפעניש וואס ווערט געבוירן איז קודם כל א לעבעדיגע זאך, פארזארגט פון דער נאטור מיט אלע חושים, מיט אלע איברים, טאקע נאר פון זיינעטוועגן בכדי דורך זיי צו באקומען אלצדינג וואס עס באדארף נויטיג צו האבן צום לעבן. עס האט א שטייגער א מויל אויף צו עסן, עס האט א נאז כדי צו אטעמען, עס האט פיס כדי צו גיין, נישט כדי צו טאנצן, טאנצן וכדומה נאך אזעלכע שמאכטלערייען, דאס זענען נאר אויסגעטראכטע מעשות, דאס האט מען אליין זיך אויסגעטראכט שפעטער און א נאמען געגעבן בילדינג, איך וויל מיך דא נישט אריינלאזן אין חקירות אויב די בילדינג מיט אלע קונצן זענען גוט אדער שלעכט, אויב דאס אלסדינג וואס מען לערנט ווי אזוי מען האט עס צונויפגעשטעלט, פון וואנען מען האט עס גענומען אויב דאס אינגאנצן הייסט נאר בילדינג, ווארום מען זעט דאך אסאך קונצן, וואס אמאל זענען זיי געשטאנען אין דער פראגראמע, שטארק געגאלטן, און היינט גייען זיי מער נישט אן. ווידער נאך קונצן, וואס דאס גאנצע אנהאלטעניש זייערע, מישטיינס געזאגט, איז אויף יענעמס געשמאק, אויף יענעמס השערות. ווידער נאך אזעלכע כלומרשט ערנסטע קונצן, וואס זענען געבויט אויף יענעמס ווילן, אויף קאפריזן, אויף אלטע פארשימלטע מנהגים. עס זענען דא אויך אזעלכע מעשות וואס לכתחילה האט מען זיי געשטעלט אויף א הינעריש פיסל, אויף דער פאנטאזיע, אויף דעם כח הדמיון, ווי אויך אזעלכע מעשות וואס זענען זיך סומך אויף פאקטן, דאס הייסט אויף דעם וואס אין דער וועלט האט זיך פארלאפן, נאר די פאקטן גופא זענען אבער פארדרייט.

אבער פון יענע אין תוך אריין גוטע המצאות, שיינע קונצן, אנטיק אין דער וועלט, פון זיי מאכן די מייסעס עפעס נישט אזא צימעס. נאכאמאל זאג איך אז איך לאז מיר דא נישט אריין אין טיפע חקירות אויב די בילדונג מיט אירע קונצן האבן א ממשות אדער נישט, און אויב זיי האבן דער וועלט געבראכט גליק אדער אומגליק, אזעלכע חקירות גייען מיך אצינד נישט אן. כ'וויל מער נישט זאגן אז זיי זענען נאר בייזאכן, בשעת געבוירן ווערן האט דאס באשעפעניש פון זיי גארנישט געוואוסט, עס האט אים באלד זיך געגלוסט עסן, אטעמען און זיך באוועגן נאך איידער עס האט נאך געהאט א רמז דרמיזא פון יענע אויסגעטראכטע המצאות,

איר קענט נישט דאס באשעפעניש האלטן פארשפארט עס זאל זיך נישט באוועגן, ווארום דורך דעם מוז עס ביסלעכווייז אפשטארבן, נעמט איר דאך צו ביי אים דאס רעכט צו לעבן. איר טארט עס נישט גלאט פייניגן, שלאגן, ווארום דורך דעם מוז אים נעבעך וויי טאן, עס קען נאך ווערן א ביטערע קאליקע, נעמט איר דאך צו ביי אים דאס רעכט געזונט צו זיין און הנאה צו האבן אין דעם לעבן. אז דו ציהסט שוין יא פארן צונג וועל איך דיר טאקע בפירוש ארויסזאגן, איך בין דיר מוחל דיין רחמנות, איך וויל נישט אז דו זאלסט אויסארבעטן מען זאל נישט אזוי פלאגן, מען זאל איר געבן איר באדערפעניש צו דערהאלטן די נשמה, טאקע נאר גלאט פאר רחמנות, ווייל עס איז פשוט א צער בעלי חיים, זי וויל אפילו נישט דו זאלסט אויסבעטלען פאר איר אלע נייטיגע זאכן צו לעבן, מהאי טעמא וואס מען האט און וואס מען קען פון איר האבן נוצן. דאס זענען אלטע מעשות, אלטע לידלעך וואס איך האב זיי שוין געהערט אין דער וועלט זינגען אין פארשיידענע צייטן. געווענדליך אז די וועלט הייבט ערשט אן זיך ארומצוקוקן, זיך צו באטראכטן, דענסמאלט רעדט מען פון הומאניזם, דאס הייסט פון מענטשליכקייט, פון רחמנות, פון בארעמהארציקייט. שפעטער אביסל, אז די וועלט הייבט אן פאמעליך פראקטישער צו ווערן, איז אין דער מאדע צו רעדן פון אוטיליטאריזם, דאס הייסט פון נוצליכקייט, פון דעם נוצן וואס מען קען פון דעם פון יענעם האבן. ערשט גאר שפעטער אז די וועלט באקומט אי שכל אי יושר און פארשטייט בעסער דעם גאנג פון דער נאטור מיט אלע אירע באשעפענישן, דענסמאלט הייבט מען אן צו רעדן פון אמת, פון גערעכטיקייט. כ'וויל גארנישט הערן קיין רחמנות, קיין נוצן. רחמנות און נוצן זענען אזעלכע זאכן וואס די וועלט קען זיך אויף זיי נישט האלטן. איך בין גלייך ווי אלע, זאגט מיט רעכט דאס דאזיגע באשעפעניש. פלייש און בלוט זענען מיר אלע, אונזערע באדערפענישן זענען גלייך, און איין רעכט אויף צו לעבן האבן מיר אלע. האט יענער אויף מיר רחמנות, הייסט עס אזוי פיל ווי איך לעב נאר אין זיין זכות. ער האט יא דאס רעכט צו לעבן און איך נישט. אינגאנצן וואס איך האלט מיך, וואס איך זשיפע, האב איך עס צו פארדאנקען אים, נאר אים. אין דער צייט אז מיר ביידע זענען גאנץ גלייכע באשעפענישן מיט איינערליי באדערפענישן, לאזט מיך יענער לעבן ווייל איך ברענג אים נוצן. הייסט עס אזוי פיל, ער איז דער תכלית, דער עיקר, און איך לעב נאר מחמת דערמיט טויג איך אים, פאר מיר אליין וואלט איך נישט באדארפט גאר באשאפן ווערן, איך וויל אבער לעבן גלייך ווי אנדערע, גלאט ווייל איך בין אויך א באשעפעניש פאר מיר. פארשטייסטו מיך, מיין מליץ יושר, מיין בארמהארציקער האר?